צוגעגאַנגען נאָענט צו די מאַנצבילן און געװײנט: בעט, ייִדן, פֿאַר לאה בת חנה דבֿורה, זאָגט תּהילים, ייִדן, פֿאַר שׂימחה מאיר בן פֿײגא הודל. ייִדן האָבן געזאָגט תּהילים. טאַטעס האָבן זײערע קינדער נײַע נעמען געגעבן. ייִנגלעך האָט מען צוגעלײגט דעם נאָמען חײם, כּדי זײ זאָלן לאַנג לעבן, אַלטער, כּדי זײ זאָלן זײַן אַלט, זײדע, כּדי זײ זאָלן דערלעבן צו װערן זײדעס. מיידלעך האט מען געגעבן נעמען, חוה, אלטע, באבא. טייל האבן אפילו דריי נעמען צוגעלייגט מיט אמאל. אויב עס איז אנגעשריבן אין הימל שלעכטס פאר איין נאמען, זאל עס נישט זיין קיין בייז קוויטל פארן אנדערן נאמען, פארן דריטן. מאמעס וואס עס האלטן זיך נישט ביי זיי קיין קינדער, האבן זייערע קינדער וואס זענען געבליבן די איינציגע קדישים, אנגעטוהן פון קאפ ביז די פיס אין ווייסע לייוונטענע קליידער. ארעמע יונגלעך האבן נאכגעיאגט די נגידישע בן יחיד'לעך אין די ווייסע קאפאטעס און היטלען, טויטער מלאך, גיי ניי קנעפעלעך. נאר די מאמעס האבן די ווייסע קליידער פון זייערע קדישים נישט געוואלט אראפנעמען. אויב עס איז אנגעשריבן אין הימל צו טראגן ווייסע קליידער, תכריכים, זאל מען זיי טראגן ביים לעבן, נישט דארפן זיי חלילה אויף אן אמת. אָרעמע לײַט האָבן אױפֿגעלעבט. מען האָט מער נישט געגעבן קײן שטיקלעך צוקער, קײן פּרוטות, נאָר גראָשנס, דרײַערס און אַפֿילו צענערלעך. ר' פּינחס שמשׂ האָט יעדן אָװנט, פֿאַרן שליסן דאָס בית-מדרש, אַרױסגעצױגן מיט אַ פֿאַרבױגענעם שטיק דראָט מטבעות פֿון די פֿאַרשלאָסענע ארץ-ישׂראל פּושקעס, װאָס זענען געשװאָלן געװאָרן פֿון נדבֿות. קײן ליכט האָט ער שױן נישט באַהאַלטן, עס איז מער קײן אָרט נישט געװען אונטער דעם באַלעמער, אַזױפֿיל ליכט האָט מען מנדב געװען. אז סגייט האט ער געזאגט גייט עס דורך טיר און טויער, אבער די מגפה האט זיך געשטארקט אלס מער און מער, ווייבער האבן זיך גענומען צום בעסוילעם, יעדער טויט קינד האט מען נאכגעשריגן אין ארון אריין עס זאל לויפן און מיען זיך צו די הייליגע מוטערס, לויף האט מען געבעטן ביי די קינדער זאג אז עס איז שוין גענוג, ביי אלע צדיקים אויף די קברים האט מען געצינדן לעכט, געשריבן קוויטלעך און געווארפן. אידן האבן אויפן בית עולם ארויסגעשטעלט טישן, טינט און פעדער מיט פאפיר אוועקגעשטעלט און צו אַכצן גראשן גענומען פאר א קוויטל. באלונים זענען געווען אסאך און אידן האבן געיאגט. דעם קינדס נאמען און דער מוטערס נאמען און אַכצן גראשן גיך מען ווארט. ווייבער עקרות האבן דאס גוטע ארט אויסגעמאסטן ארום און ארום מיט לייוונט און די לייוונט פאר ארעמע כלות אויף וועש מנדב געווען. אנדערע האבן געצויגן קנויטן צו ליכט און דערמיט געמאסטן דאס בית עולם. דערמיט האט מען אפגעשלאסן דאס גוטע ארט עס זאל מער קיין מתים נישט נעמען. אבער עס האט זיך נישט געלאזט אפשליסן. די מגיפה האט זיך געשטארקט אלץ מער און מער. ר' מאיר'ל דער רב האט גערופן די בעלי בתים פון שטאט אויף אן אסיפה. זינד זענען דא אין שטאט האט דער רב געשריגן אידן טוט תשובה, אפשר וועט גאט זיך דערבארעמען, צוליב די זינד פון איינעם קען חלילה א שטאט מיט יונגע עופה'לעך אומקומען. א ציטערניש האט די אידן ארומגענומען, מען האט גענומען זוכן חטאים, נאכקוקן איינער דעם אנדערן, ווייבער האבן אכטונג געגעבן אז ביי שמשון דעם רופא זאל זיך נישט צונויפקומען שבת די קלעזמערס מיט די דינסטמיידלעך,

רבי האט ער געזאגט כ'מוז האבן איינע א אידישע, די חזירים ווילן עס. אז דער רב האט זיך איינגעשפארט האט ער אים געפרואווט נעמען מיט מצוות, רבי האט ער זיך געבעטן זי איז נעבעך א יתומה דאס מיידל, וואו וועט זי גיין? אבער דער רב האט זיך געבייזערט, געזאגט אז מען וועט אים נישט לאזן זאגן קיין קדיש אין שול נאך זיינע עלטערן,

דען זיי גייען אן ארבל און מיט אפגעדעקטע העלדזער, אויך זינגען זיי וואס דאס קול פון איין פרויען צימער אפילו איין בתולה איז שאנד און מען טאר קיין ברכה נישט מאכין, אויך איז דערגאנגען צו אונזערע אויערין דאס די בתולות קעמען די האר אין שבת וואס עס איז ווי אז מען וואלט אנגעצינדען פייער אין שבת.

דערויף זענען געווען אונטערגעשריבן דער רב ר' מאיר'ל און דער ווייבערישער רבי ר' ברוכ'ל דער קליינער און דער יונגע מאיר יהודא דער זון פון דעם גרויסן רב און גאון ר' שמואל זאב זכרונו לברכה דער רב פון דער הייליגע קהילה. דער קליינער און דער נבזה ברוך, דער זון פון דעם געטלעכן מלאך, דעם פייערדיקן זייל, דעם רבי ר' ניסן פון טורבין, און דער אייניקל פון קדושים מגיד אין דער הייליקער קהילה. א פרומקייט האט אלע אידן אין שטאט ארומגענומען. ווייבער האבן זיך אפגערוקט די קאפקעס און שייטלען ביז איבער די אויערן, מיט שאלן זיך פארהאנגען, בלויז מיט אויגן און מיט א שפיץ נאז געקוקט אויף גאט'ס וועלט. יונגעלייטלעך נאך די חתונה האבן זיך נישט פארגינען קיין ליצונות צו מאכן מיט זייערע יונגע ווייבלעך, אפילו חדר יונגלעך האבן נישט איבערגעהיפערט אין דאווענען, בעל מלאכות האבן ביי דער ארבעט קיין איין פארשייט לידל נישט געזונגען, און דינסט מיידלעך האבן זיך נישט געלאזט טשעפען פון באלעגאלעס ביים גיין צום טייך נאך וואסער, אבער עס האט נישט געהאלפן. די מגיפה האט זיך געשטארקט אלס מער און מער. ר' מאיר'ל דער רב צוזאמען מיט ר' ברוכ'לען דעם ווייבערישן רעבן האבן ווידער אלע אידן פון שטאט צונויפגערופן אין שול און אויסגערופן א חרם אויף אלע וואס האבן אויף זיך זינד און זענען זיך נישט מודה. נאך אפזאגן סליחות אינמיטן דער וואך האט קונע דער שמש אנגעצינדן גרויסע ליכט ווי אין ערב יום כיפור פאר כל נדרי. יאשע קאלב האט געבראכט צו שלעפן דאס טהרה ברעט און עס אוועקגעשטעלט אין א ווינקל. די גבאים האבן ארויסגענומען די ספר תורות פון ארון קודש. די קהל לייט האבן די טליתים מיט קיטלען אנגעטון. קונע שמש האט געגעבן דריי קלעפ מיטן הילצערנעם האמער אין שולחן, און דער רב האט גענומען ליינען מיט א הויך פייערליך קול פון א פארמעט. מיטן וויסן פון קהל און מיט די הסכמה פון בית דין רופן מיר אויס צו די וואס זענען זינדיג, סיי מאנסבילן, סיי ווייבער, סיי בחורים, סיי בתולות, סיי איינגעזעסענע, סיי פרעמדע,

און זאָלן זײַנע הענט געלײמט װערן און זײַנע פֿיס זאָלן שלאַבעריק זײַן, און זײַן דיך זאָל אױסגעטריקנט װערן, ער זאָל מער קײן קינדער נישט ברענגען. און איז עס אַ פֿרױענצימער, זאָל פֿאַרשניטן װערן איר טראַכט, און אירע קינדער זאָלן פֿאַרשניטן װערן, און זײ זאָלן בלײַבן אױף אַ משל אין ישׂראל אָמן. אָמן האָבן אַלע ייִדן און ווײַבער נאָכגעזאָגט מיט אַ געוויין. שופֿר! האָט דער רבֿ געזאָגט דעם בעל-תּקיעה. דער גראָבער גבאי מיטן קורצן אָטעם האָט דרײַ מאָל געבלאָזן. אַ טויטקייט האָט די שיל אַרומגעכאַפּט. קיינער האָט אַפֿילו נישט פֿאַרגינען זיך פֿרײַ צו אָטעמען. בלויז אַ פֿאַרבלאָנדזשעטער פֿויגל, וואָס האָט זיך דורך אַ צעבראָכענער שויב אַרײַנגעקריגן אין שול, האָט זיך געדרייט אַ פֿריילעכער ארום דעם גאלדענעם לייב ביים ארון קודש, געשפילט זיך מיט זיין רויט ארויסגעשטרעקטע צונג און געזינגען. אלע אויגן זענען געווען אנגעשטרענגט, מען האט געווארט מיט איינגעהאלטענעם אטעם. מיטאמאל האט זיך ר' משה סופר אויפגעהויבן פון זיין ארט און מיט גיכע טריט איז ער ארויף אויפן בעלעמער און א געשריי געטאן. יידן, איך בין זיך מודה, א ציטערניש איז אלעמען באפאלן. יידן! האט ר' משה סופר גערופן און זיינע אויגן האבן געגלאנצט, איך בין פול מיט זינד, איינגערעכט פון קאפ ביז די פיס. ער איז אראפגעלאפן גיך פון בעלעמער, אויסגעגלייכט זיך אויף דער שוועל און געבעטן זיך, יידן! טרעט איבער מיר, שפייט אויף מיר, זייט מיך מבזה! אבער קיינער האט זיך נישט גערירט פון ארט. בלויז דער רב צוזאמען מיט ר' ברוכ'לען דעם ווייבערישן רבין זענען גיך צוגעלאפן, אויפגעהויבן דעם איד פון דער שוועל און געבעטן זיך ביי אים, ר' משה, אייער זכות זאל אונז ביישטיין, בעט פאר אונז! ווייבער האבן אראפגעשריגן פון ווייבער-שיל, צדיק! ראטעוועט אונזערע קינדער! אבער אויך דער חרם האט נישט געהאלפן, קונע שמש האט גארנישט אויפגעהערט קלאפן מיט דער פושקע אויף די לוויות און רופן אז צדקה וועט ראטעווען פון טויט. די מגיפה האט זיך געשטארקט אלץ מער און מער, ביז אביש קצב האט זיך גענומען צו דער זאך און ער האט געפאקט דעם זינדיגן. חרם שמרם, האט געזאגט אביש קצב א איד א גיבור, דער גבאי פון קצבים שילעכל, שבת נאכן דאווענען צו זיינע קצבים, מיט אזעלכע מעשות וועט זיך קיינער נישט מודה זיין, לאמיר אונז קצבים זיך נעמען צו דער ארבעט, לאמיר זוכן אין שטאט, און אז מען וועט פאקן עמיצן וועט מען מאכן פון אים קרעפל פלייש, ווי. ווי איך בין א איד געבוירן, גאנצע אכט טאג צייט האט ער געזוכט אביש קצב גענישטערט. אלע ווייבער וואס קומען צו אים קויפן פלייש האט ער געפארשט פון די אויגן נישט אראפגעלאזט ביז ער האט געפאקט. געפאקט האט ער צופעליג נאך אלע ווייבער וואס זענען געקומען צו אים קויפן פלייש אויף שבת איז צביה דעם שמש'ס געקומען מיט א קוישל אין האנט אין די יאטקע איר טאטן קונע איז זייער גוט געגאנגען און צביה האט געקויפט אסאך פלייש לעבער און לונגען גרייזלעך און קעלבערנע פיסלעך מיט וואמפן. ער האָט זיך מיט איר געטשעפּעט אַביש קצב, פּונקט ווי מיט אַלע מיידן. יעדער טאָג ביים דאַווענען האָט ער זיך געגעבן דאָס וואָרט, אָפּגעמאַכט ביי זיך צו זיין פרום און גוט און די מיידן נישט צו טשעפּען, נאָך דערצו אין אַזאַ ביטערע צייט. אָבער ווי נאָר ער איז געקומען צום יאַטקע-קלאָץ, האָט ער אין אַלץ פאַרגעסן, האָט ער זיך נישט געקענט אָפּהאַלטן, נישט צו כאַפּן אַ קניפּ אין אַ מוידישן הינטן, נישט צו פאַרקריכן צו אַ צעוואַקסענעם בוזעם. די הענט אַליין זענען ביי אים געקראָכן. זיין ווייב ביילע-דאָבע, אַ יידענע אַ פוילע און אַ שלעפעריקע, האָט אים אַפילו מער נישט נאָכגעקוקט. זי איז געזעסן אין אַ ווינקל און געדרימלט, אויפכאַפּנדיק זיך בלויז יעדעס מאָל ווען אַ מויד האָט געשריגן, אַבישל, די הענט זאָלן אייך נאָר אָפּגעדאַרט ווערן! אויך מיט ציוויען האָט ער זיך געטשעפּעט. זי האָט זיך נישט געווערט, ציוויע. זי האָט נאָר בלויז ווילד געלאַכט, הי-הי-הי! אַביש פּויער, הי-הי-הי! און מיטאַמאָל האָט זײַן געניטע קצבֿישע האַנט עפּעס דערפֿילט, דערפֿילט אַזעלכעס, װאָס האָט אין זײַן מוח אַ האַק געטאָן װי מיט אַ האַק, אין זײַן קצבֿישן קאָפּ איז אים ליכטיק געװאָרן. בײלע דאָבע! האָט ער גענומען װעקן זײַן װײַב, װאָס איז געלעגן אָנגעלענט אױפֿן יאַטקע-קלאָץ און געדרימלט, בײלע דאָבע! יעך האָב עס געפּאַקט! גיב נאָר אַ קוק אױף קינעלעס טאָכטער, נאַ! ער האָט פֿאַרמאַכט אײן אױג און מיטן צװײטן פֿלינק און מיט געניטקײט אַ װײַז געטאָן אױף דער מױדס פֿאַרהױבענעם בױך. צדיק מײַנע, װײסט נישט װאָס דו רעדסט? האָט בײלע דאָבע געזאָגט מיט פֿאַרדראָס. ס'דאַכט זיך דיר? ס'דאַכט זיך מיר? האָט אַבֿיש קצבֿ געשריגן. יעך װעל דיר שױן װײַזן, אָקס, װי ס'דאַכט זיך מיר! ער איז צו צו צביהן און פלינק איר א קוועטש געגעבן אין בויך מיט ביידע הענט. מאמעלעך! האט זיך די מויד צעשריגן און אביש האט אזש אויסגעשפיגן צו זיין ווייב ביילע דאבע. ס'ווארפט זיך שוין אפילו דארט דאס ממזר. טאפ אן, בריה מיינע וועסטו זעהן. גלייך דערויף איז ער ארויס פאר דער טיר און גענומען רופן, ווייבער אהער! וועט עטס זעהן עפעס שיינס. זי האָט זיך געװאָרפֿן צבֿיה, מיט די פֿיס געשטױסן, מיט די נעגל געדראַפּעט, בײַ קצבֿטעס די פֿאַרפֿעדערטע שײטלעך אַראָפּגעריסן פֿון די קעפּ, נאָר עס האָט איר נישט געהאָלפֿן. מיט כּוח האָט מען זי אַרױפֿגעלײגט אױף דעם יאַטקע-קלאָץ, אָפּגעדעקט זי, און די װײַבער האָבן, מיט פֿאַרבלוטיקטע הענט פֿון פֿלײשהאַקן, דעם מױדישן בױך באַטאַפּט און אַרומגעזוכט. שױן אין פֿינפֿטן חודש, אַװדאי, האָבן זײ געזאָגט, עס זאָל דיר נאָר אין בױך אױסרינען, טאַטע געטרײַער אין הימל! איין יידענע וואס האט ערשט מיט א וואך צוריק באגראבן א קינד און נארוואס פון דער שבעה אויפגעשטאנען, האט גלייך גענומען קריכן מיט די הענט אין דער מוידס צעשויבערטן קאפ און געמאכט געוואלדן, פאר מיין חאסקעלען וואס ליגט איבער דיר, אויסגעלאסענע, יונג אין דער ערד, נאַ! די מויד האט געמאכט קולות, געשריגן, אויסגעריסן זיך, און אן דעם קוישל מיט פלייש געלאזט זיך לויפן אהיים צום בית עולם, אבער אביש איז איר נאכגעלאפן און זי געכאפט. אידן, צום רב זי אוועקטראגן, האט אביש באפוילן די קצבן, נעמט זי קינעלעס בת יחידקע, לעבעדיג! צוויי קצבן ביי די הענט און צוויי ביי די פיס, האבן די שרייענדיגע מויד פארווארפן אויף די אקסלען מיט גרויס געשיקקייט ווי מען פארווארפט א געקוילעטע בהמה, און זי מיט גרויס פאראד אוועקגעטראגן איבערן גאנצן מארק ביז צום רב. זי האָט זיך געװאָרפֿן צבֿיה, געברומט װי אַ קו. אַ שױם איז איר אַרױס פֿאַרן מױל. איר קלײד האָט זיך פֿאַרשאַרט און אירע נאַקעטע פֿעסטע פֿיס געװיזן ביז אַרױף. פֿון אַלע געסלעך זענען מענער, װײַבער און קינדער נאָכגעלאָפֿן. װײַבער האָבן איבערגעלאָזט די יױכן אין מיטן קאָכן און מיט פֿאַרקאַשעטע אַרבל און מיט אַן אָפּשױם-לעפֿל אין דער האַנט נאָכגעלאָפֿן איבער דער גאַס, בעל-מלאָכות מיט שערן אין די הענט, מיט אַן אַרויפֿגעצויגענער כאָליעווע אויף דער האַנט, אין די בלויזע הויזן און די טלית-קטנס זענען געלאָפֿן פֿון זייערע קליינע הייזלעך. וואַסער-טרעגער האָבן אַפֿילו די שווערע עמער וואַסער נישט אַוועקגעשטעלט. אַביש קצבֿ איז געגאַנגען פֿאָרויס, ווי אַ מחותּן, און גערופֿן מיט זײַן פֿעסטן באַס. געכאַפּט קינע'לע שמעס טאָכטער, מע פֿירט זי צום רבֿ! מענער האָבן געלאַכט.

ער האט געהאט אסאך עגמת נפש ר' מאיר'ל דער רב, אחוץ פון דער מגיפה, אחוץ פון די שטענדיגע געוויינען פון די ווייבער וואס פאלן אריין צו אים ער זאל בעטן פאר זייערע קינדער, האט ער געהאט אסאך אנדערע צרות. ראשית האט די פאליציי גענומען שערן ביי אידן די פייעס, א גזירה איז ארויס פון קייזער אליין אז אידן טארן נישט טראגן קיין פייעס, גארטלען און יארמולקעס, אויסער די רבנים און רביס, אידן נגידים האבן זיך אויסגעקויפט, אבער צו ארעמעלייט האט מען זיך געטשעפעט. דער נאטשאלניק פון שטאט האט געגעבן א באפעהל די פאליציאנטן שטרענג אכטונג צו געבן. די פאליציאנטן זענען אומעטום ארומגעקראכן און ווי נאר זיי האבן געפאקט א איד'ן מיט אפאר פייעס, א יארמולקע אדער א גארטל האבן זיי אים געכאפט. אויף דער גאס

ייִדן האָבן זיך אַן עצה געגעבן און זיך מיט אַ קעשענע-פֿעטשײלע אַרומגעבונדן די באַקן, װי עס װאָלטן זײ װײ געטאָן די צײן. אָבער דער נאַטשאַלניק האָט זיך געכאַפּט און געהײסן יעדן פֿאַרבונדענעם אַראָפּרײַסן די פֿעטשײלע פֿון די באַקן. שאַכע-מאַכע! האָבן די סטראַזשניקעס געלאַכט. פּײסענקי, דאַװאַי! אינדערפרי נאך פארן דאווענען אפילו, האט מען ר' מאיר'ל דעם רב צוליב דעם טאקע צום נאטשעלניק גערופן און מיט אים הארבע רייד גערעדט. מיט א טאג פריער האט מען ר' משה סופר געכאפט אויף די גאס און אים א פייע אפגעשניטן. ער האט געדארפט שרייבן א שם אין א ספר תורה ר' משה סופר.

ער האט קיין שום זאך נישט געזעהן ארום זיך, ער איז געגאנגען מיט אפענע אויגן וואס זעהען נאר הימלישע זאכן, און ער איז אריינגעפאלן צום סטראזשניק גלייך אין די הענט אריין. פרררר! טאטעלע! האט דער גוי פארהאלטן דעם פארטראכטן איד און אויף אים געשפארט מיט די פולע ברוסט מעדאלן. פייסעלע! גארטעלע! אוי וויי! ער האָט זיך געווערט, ר' משה סופר. ער האָט ביידע הענט פאַרלייגט אויף די פּייעס. דער גוי האָט אַרויסגענומען די שווערד און פאַרמאָסטן זיך אויף דעם יידס הענט, נאָר ר' משה האָט זיי נישט אַוועקגענומען. ער האָט בעסער געוואָלט בלייבן אָן אַ האַנט, איידער אָן אַ פּייע. דער סטראַזשניק האָט אים אַוועקגעשלעפּט אין קאָזע. דאָרט האָט מען אים ביידע הענט געבונדן מיט אַ שטריק, די רעכטע פּייע ביז דער הויט אָפּגעשניטן

דער ראבינער האט עס איבערגעזעצט נאר דער עלטסטער האט עס נישט פארשטאנען. שאכער מאכער האט ער געשריגן, מיך וועט מען מיט זשידאסקע שווינדלען נישט אפנארן, איך קען די אידישע דריידלעך. אידן האבן נישט אפגעלאזט. צוויי אידן האבן זיך גענומען גיין מיט א רויטע פאטשיילע איבער די שטיבן, צונויפגענומען ביז א גאלדשטיקל און אוועקגעשיקט שמשון רופא אליין צום עלטסטן בעטן ר' שמשון האט געפוילט, ער האט דעם גוי זייער קונציג אריינגערוקט די מטבע צוזאמען מיט די האנט ביים באגריסן זיך, און מען האט ר' משה'ן ארויסגעלאזט, אבער ר' מאיר'ל דער רב איז געווען דערשלאגן, צעבראכן, אוי וויי האט ער געזיפצט, אזא טמא האנט זאל זיך גאר צורירן צו אזא צדיק.

ער האט געוואוסט ר' מאיר'ל דער רב אז אידן שווייגן נישט, אז צדיקים, גרויסע גבירים און רבנים לייגן וועלטן איין, אז פון ווארשע פארן גבירים גרויסע לייט זאמלען געלט כדי אפצושרייען די גזירה, הונדערט טויזנט קערבלעך האט מען שוין צונויפגענומען ביי אידן, דאס געלט וועט מען אוועקפירן צום מיניסטער אליין קיין פיטערבורג צום סאמע שני למלך אבי ער זאל אידן נישט ברענגען צו דער שמד. אויך האט ער געוואוסט וועלן אידן מיט דעם אויבערשטנס הילף פאסטן, זאגן, בעטן גאט. נישט איינמאל זענען שוין אויף אידן ארויס גזירות, מען האט שוין געוואלט אנטוהן אידן דייטש, מען האט זיי געוואלט חלילה פאר פויערים מאכן, געבן זיי ערד צו ארבעטן ווי די גויים, פונאנדערשפרייטן זיי איבער די דערפער כדי זיי זאלן נישט קענען לערנען די הייליגע תורה און זיך אפלערנען שלעכטס פון די גויים. געווען נאך אסאך אנדערע שלעכטע גזירות, נאר אידן האבן נישט געשוויגן, געפאסט, תהלים געזאגט, געלט געגעבן, און דער אויבערשטער האט זיך דערבארעמט אויף זיין פאלק. אידן זענען געהאלפן געווארן, אידן זענען געבליבן אידן. אבער פון דער אנדערע זייט זאגט מען זענען אידן רשעים אליין זיך משתדל צו ברענגען גזירות אויף אידן, אידן אליין אוי וויי בעטן ביי די גרויסע לייט אין פיטערבורג מען זאל מאכן שקאלעס, אידן האבן אויסגעבעטן ביי די גוים מען זאל נעמען אידישע קינדער צו די זעלנער וואו זיי מוזן עסן טריפות און ארבעטן אין שבת. איצט ווילן זיי מען זאל אידן נישט לאזן גיין אין פאות און גארטלען און יארמולקעס, זיי ווילן ברענגען אידן צו שמד חלילה, ווי אמאל די צדוקים ימח שמם, נאך מער ווי מען איז אין גלות ביי די גוים איז מען אין גלות ביי אידן. משיח'ס צייטן איז אים געקומען אויפן זינען, ערגער קען שוין נישט זיין, משיח מוז שוין קומען.

מען זעט עס באַשיינפּערלעך, האָט ער געברומט צו זיך אַליין. אַ וויילע איז אים אַפֿילו געקומען אַן אַפּיקורסישער געדאַנק אין קאָפּ אַריין, וואָרום זינט ער איז געקומען צום שׂכל רב מאירל, האָט ער אַלץ אַזוי אין די ספֿרים געפֿונען צייכנס, אָנצוהערענישן, רמזים אויף יעדע יאר, אויך ביי יעדע נייע מלחמה אויף די וועלט זענען געוועזן מדרשים וואס האבן געוויזן קלאר ווי אויף די האנט אז משיח קומט, און פון דעסטוועגן איז מען נעבעך נאך אלץ אזוי אין גלות, אזא צדיק ווי ר' משה סופר האט מען אפגעשניטן א פאה. אָבער דער געדאַנק האָט בלויז איין וויילע, איין קורצע וויילע אין זיין קאָפּ אַ שניט געטאָן. ער האָט זיך גלייך דערפילט זינדיק ר' מאירל דער רב. ער האָט פאַרשטאַנען, אַז דאָס איז דעם שׂטנס אַרבעט, און ער האָט גענומען פאַרטרייבן פון זיך דעם בייזן געדאַנק. אַ ייד דאַרף גלויבן, האָט ער גענומען איינקריצן זיך אין קאָפּ, גלויבן יעדן טאָג, יעדע שעה, יעדע מינוט, יעדע רגע אַפילו. צו דערהערן דעם שופר פון משיח. מען דארף זיך לערנען פון זיידן דעם יאמפעלער רב האט ר' מאירל געטראכט, ער איז געווען אזוי שטענדיג צוגעגרייט און געווארט אויף משיח'ן, דער זיידע זיינער אז ער איז תמיד געשלאפן אין די קליידער, בלויז אן דעם שלאפראק, וויפיל די באבע האט אים נישט געבעטן ער זאל כאטש די זאקן צו אויסטאָן, האָט ער נישט געוואָלט. טאָמער קומט משיח, האָט ער געזאָגט, לאָמיך נישט ערשט דאַרפֿן גיין זוכן די זאָקן. ער האָט זיך געשטאַרקט, רב מאירל, אָנגעגורט זיך מיט גלויבן, און דער פֿריִערדיקער צער האָט אָנגעהויבן אָפּצוטרעטן פֿון אים, די געפֿאַלנקייט איז אַוועק, ער האָט מער נישט געזען די שלעכטע גזירות, דעם גוי אין די שליפֿעס, וועלכער האָט זיך אויף אים געבייזערט, פֿאַר וועלכן ער איז געשטאַנען אַן אונטערטעניקער.

טייל האבן געהאלטן אז קומען וועט משיח מיט שטורעם, מיט רעש, דריי טעג פריער וועט דונערן און בליצן, א שרעק וועט אנפאלן אויף אלע באשעפענישן, און דערנאך וועט ערשט קומען א בת קול פון הימל וואס וועט אנזאגן די בשורה, אנדערע ווידער האבן געשריבן אז קומען וועט משיח גאר שטיל, ווען אידן וועלן האנדלען און וואנדלען. אויף א ווייס אייזעלע ווי אן ארימאן וועט ער קומען, אן שטורעם, אן באזונדערע צייכנס. אבער געוואוסט האט ר' מאיר'ל אז ווי אזוי ער זאל נישט קומען וועט זיין גוט, אן א שיעור גוט פאר אידן, איבערהויפט פאר אידן לומדים און צדיקים.

אני מאמין, איך גלויב האט ער גענומען זאגן הויך מיט ברען, איך גלויב אינעם קומען פון משיח, און כאטש ער פארזוימט זיך, ווארט איך יעדן טאג אויף זיין קומען, יעדע שעה, יעדע מינוט, יעדע רגע אפילו. ער האט פארגלייזט די אויגן, זיינע אויגן האבן דורכן נידעריגן פאררויכערטן באלקן דערזען א ליכטיגקייט, אין זיינע אלטע ווייכע אויערן האט א שאלונג גענומען ציטערן, אַ קול האָט זיך דערנעענטערט, געקומען אַלץ נעענטער און נעענטער. ער האָט געהערט שרײַען, פֿײַפֿן, קולות פֿון אַ סך מענטשן, פֿון אַ המון, און אים איז פֿאַרקילט געוואָרן עפּעס אין האַרץ. ער האָט געוואַרט. דאָס קול איז געוואָרן שאַרפֿער. טריט האָבן זיך אָנגעהויבן אויסטיילן. אַ סך טריט. פּלוצלים האָט זיך די טיר האַסטיק געעפֿנט און אַן עדה ייִדן איז אַרײַן. רבי! האָבן פֿריילעכע קולות גערופֿן, רבי! ר' מאירל האָט אַ שפּרינג געגעבן פֿון אָרט. ער איז געקומען! האָט אים אַ לייכט געטאָן אין קאָפּ, אין גאַנצן קליינעם גופֿל זײַנעם, וואָס האָט פֿון קינדווײַז אָן, זינט ער איז צום שכל געקומען, כּסדר געוואַרט, מיט יעדער טאָג, שעה און רגע, אויף די אויסלייזונג. נאָר אָט האָט אַ זעץ געטאָן אין שטוב. פֿיער פֿאַרבלוטיקטע קצבֿים האָבן אַ מענטשן אַראָפּגעוואָרפֿן פֿון די אַקסלען, אַ װײנעדיקן מענטשן. אַביש קצבֿ האָט געדונערט מיט זײַן פֿעטן באַס, רבי, כ'האָב זי געפּאַקט! קונע שמשׂ'ס טאָכטער האָב יעך געפּאַקט, אָט איז זי, די זונה! און רב מאירל דער רבֿ איז אַזאַ צעטשמעליעטער געבליבן שטײן, אַז ער האָט זיך אָנגעכאַפּט מיט בײדע הענט פֿאַר די בײדע אָנלענס פֿון זײַן בית־דין־שטול, כּדי נישט צו פֿאַלן פֿון די פֿיס. ווער ביסטו? האָט ער אויסגערופן מיט אַ דערשראָקן קול צום קצב. ער האָט נישט דערקענט אַבישן, אַביש קצב, וואָס כמעט יעדן טאָג ברענגט ער אים אַ בהמהשע לונג־און־לעבער אַ שאלה צו פרעגן. קאַפּיטל אַכצן צביה דעם שמש'ס טאָכטער איז געליגן אויף דער ערד ביי דער טיר פון בית־דין־שטוב און נישט געוואָלט אויפהויבן זיך פון אָרט. אַזױ װי די יונגען האָבן זי אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון די אַקסלען, אַזױ איז זי געלעגן. חצופֿה! שטײ אױף! האָבן ייִדן צו איר געשריגן. מע טאָר נישט ליגן אױף דער ערד אין אַ בית־דין־שטוב! זי האָט נישט געהערט און װײַטער געליגן, װױענדיק אױפֿן קול. אַביש קצבֿ האָט זי געפּרוּװט מיט כּוח אַװעקשטעלן, נאָר רב מאירל דער רבֿ האָט אים נישט געלאָזט, נישט מיט תּקיפֿות, האָט ער געזאָגט. ער האָט פּרובירט מיטן גוטן דער רב. נו, נו, נו, האָט ער גערעדט צו דער מויד, אַוועקקוקנדיק אין אַ זייט, ער זאָל זי נישט זען, הויב זיך אויף! אַ מענטש טאָר נישט ליגן אויף דער ערד, ס'איז מעשה בהמה! זי האָט אים נישט געענטפערט און ווייטער געבליבן ליגן. די רביצן איז צוגעגאַנגען. מויד, האָט זי איר געזאָגט, האָסט גאָר קיין בושה נישט אין דיר? מאַנסבילן זענען דאָך דאָ אין שטוב, הויב זיך אויף! צביה האט נישט גענטפערט. די רעבעצן האט אראפגענומען פון זיך דאס ברייטע פארטוך און דערמיט פארדעקט דער מויד די האלב אפגעדעקטע פיס. א בהמה נעבעך האט דער רב געזאגט און נישט געלאזט איר טאן קיין שלעכטס. עט האט ער געזאגט צו די מענטשן וואס האבן אויף דער מויד געשפיגן און געשאלטן, א איד טאר נישט שעלטן חלילה! ער האט געהייסן גיין נאך דעם פאטער אירן און דערווייל

האט דער רב געזאגט, לייקנסט נישט? ס'הייסט דו ביסט זיך מודה? אויב אזוי זאגזשע פארן בית דין, מיט וועמען האסטו געזינדיגט? די מויד איז געליגן אומבאוועגליך. האב נישט מורא, האט דער רב געזאגט, ביסט ביי מיר אין שטוב, איך וועל דיר נישט לאזן קיין שלעכטס טון. זאג, זאג, האסטו עס געטון בייזוויליג פון אייגענעם גוטן ווילן, אדער האט מען דיך אפשר מאנס געווען, שלעכטס געטון דיר קעגן דיין ווילן? די מויד האָט אים אָנגעקוקט מיט גרויסע אויגן און געבליבן שטום. אויב מען האָט דיר שלעכטס געטון, באַפֿאַלן דיך, האָט דער רב גענומען לערנען מיט איר מיט אַ ניגון פֿון דער תּורה, האָסטו גערופֿן און קיינער האָט דײַן קול נישט געהערט, ביסטו נישט שולדיק, ווײַל דו ביסט קעגן דײַן ווילן געפּײַניקט געוואָרן. אַזוי זאָגט די הייליקע תּורה. אויב אַ מאַן וועט טרעפֿן אַ יונגפֿרוי אין פֿעלד און וועט ליגן מיט איר, זאָלסטו דער יונגפֿרוי קיין זאַך נישט טאָן, װאָרום אַזוי וי אַ מענטש שטייט אויף קעגן זיין חבר און הרגעט אים אויף טויט, אַזוי איז די דאָזיקע זאַך, װאָרום אין פֿעלד האָט ער זי געטראָפֿן, זי האָט געשריגן און עס איז נישט געווען ווער עס זאָל איר העלפֿן. די מויד האָט אַלץ אויסגעהערט, וי מען זאָל איר דערציילן עפּעס זייער אַ שיינע מעשה פֿון אַ ביכל און גאָרנישט געזאָגט. אויב אַפֿילו האָט דער רב געזאָגט, מען איז דיך נישט באפאלן, נאר מען האט דיך אנגערעדט און דו האסט זיך געלאזט איבעררעדן, דארפסטו זיך מודה זיין פאר'ן בית דין, דעם נאמען פון דעם וואס האט דיך אנגערעדט, אנרופן און מען וועט אים רופן צום בית דין און משפט'ן לויט די הייליגע תורה.

איר איז דאָס געפֿעלן געװאָרן? ר' מאירל האָט פֿאַרצױגן זײַן הױכן שטערן. אױב אַפֿילו, האָט ער װײַטער געצױגן, מען האָט דיך נישט איבערגערעדט, נאָר דו האָסט אַלײן, מיט דײַן גוטן װילן, נישט פֿאַר קײן ייִדיש קינד געדאַכט, די זינד געטאָן, דאָס הײסט, דו האָסט באַגערט דאָס שלעכטס, דאַרפֿסטו אױך אָנרופֿן דעם נאָמען פֿון דעם זינדיקן,

אפשר שעמסטו זיך מודה זיין פאר אלעמען, האט ר' מאיר'ל געזאגט, קענסטו אריינגיין אין א באזונדער שטוב, אדער איך וועל הייסן אלעמען ארויסגיין, בלויז איך און נאך א איד וועט בלייבן ווי דער דין איז און דיינע רייד אויסהערן. די מויד האט זיך פון ארט נישט גערירט, ר' מאיר'לען האט א שווייס באדעקט,

אביש קצב האט נישט געקענט איינשטיין, רבי האט ער געבעטן, רבישי, לאזט מיך, וועל יעך זי שוין מאכן רעדעוודיג, רבי ביי מיר וועט זי רעדן. נאר ר' מאיר'ל האט נישט געלאזט אביש'ן קיין האנט אויפהייבן, ער איז בעסער אליין איבערגעגאנגען צו תקיפות, צו שארפע רייד. מיין נישט, האט ער געווארנט אז קהל וועט שווייגן,

ענטפער הור אז דער רב זאל לעבן רעדט צו דיר, זי איז פון אביש'ס פעטש אנידערגעפאלן אויף דער ערד און זיך צעוויינט, זי האט געווארפן מיט די פיס פאר אלעמען אין די אויגן זיך אפגעדעקט, דער רב האט זיך צעבייזערט אויף אביש'ן נאר מען האט זיין שוואך קול נישט געהערט, עס איז פארלוירן געגאנגען צווישן די געוואלדן פון עולם, אביש'ס פעטש האבן מער אויסגענומען ביי עולם ווי דעם רב'ס רייד. דערהרגענען דאַרף מען דאָס! האָבן קולות געשריגן, די הויט לעבעדיקערהייט פֿון איר שינדן! מען וואָלט זי צעטראָגן די מויד! אָפּגעראַטעוועט זי האָט דער פֿאָטער אירער, ר' קונע. מיטן לאַמטערן אין איין האַנט און מיטן גראָבן שטעקן אין דער צווייטער איז ער אַרײַנגעקומען קונע, געקומען, נישט אַן אונטערטעניקער מיט אַראָפּגעלאָזטן קאָפּ, נאָר אַ גלײַכער,